סאו אונז גיי מיר גיין צו נאמבער טווענטי ניין. כי טוב, יא? אקעי די ערשטע שאלה. א גרויסע יישר כח פאר די הערליכע שיעורים וואס זענען ממש א אדיקשאן אויסצוהערן יעדע וואך. די רב האט דערמאנט וועגן פרויען וואס פילן פון די תורה אז זיי זענען סעקאנד קלעס. איך בין א מאן און איך האלט אז מיר זענען סעקאנד קלעס. און די פרויען זענען זיכער נאר צו קאמפלעינען ווי אימער זיי קענען. אקעי סא זאכן וואס ער שרייבט איז נישט אמת נאר איך שרייב די שאלה וויאזוי ער לייגט עס אראפ נאכדעם גיי מיר גיין סלאולי. סא זיין טענה איז אז איך אז ער טענה'ט אז פרויען זאגן אז זיי זענען סעקאנד קלעס ער טענה'ט אז ניין אז מענער זענען סעקאנד קלעס ער טענה'ט מ'זעט אז שרייבט ער א גאנצע ליסט ערשטע זאך איז א פרוי קען וועלן האבן די מצוה און זי באקומט עס אפילו די מאן איז מיד, האט נישט קיין כח וכדומה, אויב די מאן איז אין די מוד קען ער בעטן און פלאצן און זי דארף זיך נישט בייגן פאר אים, און זי דרייט זיך ארויס ארום מיט די גוטע פילינג אז זי ראטעוועט אים פון זינדיגן. אז פאר דעם מאכט זי זיך שיין און שטייט ביי די שפיגל א גאנצן טאג און קויפט טייערע קליידער צו זיין שיין פאר איר מאן און ביינאכט האט זי אים אין בוידעם. אקעי נעבעך. אקעי. צווייטע זאך. א פרוי שטייט אויף שבת צופרי פופצן מינוט פאר די סעודה און איז גלייך גרייט און קען גיין און קען נאך אריינזאגן פאר די מאן, אז עס איז צו שפעט און פארוואס האט ער זיך פארזוימט ביי א קידוש, און די מאן דארף אויפשטיין פיר שעה פריער און גיין אין בית המדרש הערן קריאת התורה, דאווענען וכדומה, און וואס איז ער א סעקאנד קלעס סיטיזען, זי קען זיך פיין אויסשלאפן. א פרוי גייט מיט וועלכע קלייד, סטייל, קאלער און סייז, עס קומט נאר ארויס פון א פרישע משוגעת, א עקסטרע פאר פאר ווינטער זומער וואכן שבת יום טוב חתונה וכדומה. און איך גיי שוין מיט די רעקל בעקעטשע און די ווייסע העמד זייט מיין בר מצוה, און איך קאמפלעין נישט. א פרוי דארף נישט פאסטן רוב תעניתים, איך דארף דאווענען דריי מאל א טאג און נישט עסן פארן דאווענען, און זיי האבן נישט די פראבלעם. פרויען האבן די עול אין די שטוב. און מענער די עול הפרנסה. פארוואס פאר פרויען איז דא אזויפיל הילף? כמעט יעדע שטוב האט א קלינינג לעדי וואס קומט פוצן, וואשן, ביגלען, און נאך מער צו העלפן די פרוי'ס דזשאב. איך האב קיינמאל נישט געהערט אז מ'זאל דינגען א מענטש זאל העלפן די מאן ברענגען פרנסה, אזוי ווי מ'דינגט א פרוי זאל זי העלפן. איך זעה רוב פון די מענטשן טראכטן דא נישט אזוי, אבער איך ווייס אז ס'דא מענטשן וואס טראכטן יא אזוי. על פי רוב, א פארפאלק בלייבט אין שטאט ווי די פרוי, פון ווי די פרוי קומט, און דער מאן דארף אוועקמופן פון זיין פלאץ. ס'איז אויך די זעלבע זאך. פשט איז, די פרוי בלייבט ווי זי איז, זי איז פירסט קלעס, און די מענער זענען סעקאנד קלעס. ער וויל ענטפערן א תירוץ, כ'האב געפרעגט פאריגע וואך פארוואס א פרוי איז פסול לעדות, ווייל ס'שטייט דאך אז א פרוי, ויבן, דער אייבערשטער האט געגעבן פאר די פרוי די בינה יתירה, אין דעם שטייט ויבן ה' את הצלע, האט דער אייבערשטער געגעבן פאר פרויען א בינה יתירה, ממילא וועגן דעם ביי עדות איז דא א הלכה, מ'דארף זען די פאקט פון די מעשה, נישט מיט די בינה יתירה, און א פרוי קוקט אריין אין די מעשה מיט איר בינה יתירה, סאו ער זאגט דאס וואס איז פסול לעדות איז עכט א קאמפלימענט פאר איר, און. דאס וואס מען פרעגט פארוואס מען קען פארקויפן א מיידל, וואס איך פאריגע וואך האב איך עס געפרעגט, לכאורה ווי איר ווייסט פון די חז"ל איז עס קיינמאל נישט געשען, אקעי איך האב געוואלט רעדן דערפון, נאכדעם שרייבט ער א זאך, אקעי איך מיין איך קען דאס אויסלאזן, ער שרייבט פארוואס איך האב לעצטע וואך געזאגט אז א פרוי האט נישט קיין ברית, ווייל א פרוי דארף נישט קיין ברית, ווייל זי איז הייליגער פון א מאן, ער טענה'ט אז די סיבה וואס א פרוי האט נישט קיין ברית איז ווייל ווען. און ווען זי וואלט יא געהאט א ברית וואלט זי צוואנציג יאר קאמפלעינט אז זי געדענקט די יסורים וואס זי האט געהאט ביי די ברית. נעבעך, ער האט פראבלעמען דער מענטש, אקעי כ'וועל באלד זעהן. קיצור, ער וויל ארויס ברענגען איין פוינט, ער שרייבט אז ביי יעדער איינער ווען ער קוקט אן די צווייטער איז דארטן די גריז, די גראז איז גרינער, אלעמאל איז די גראז גרינער ביי יענעם ווי ביי זיך, מילא זאגט ער אז ער פארשטייט נישט. כ'דאר סעקאנד קלעס פירסט קלעס, איך בין פון סעקאנד קלעס אבער זי איז פירסט קלעס, יעדער איינער האט זיך זיין דזשאב און גראדע די נקודה זאגט ער זייער גוט אבער איך וועל עס באלד בעסער מסביר זיין. שוין איך מיין, אקעי לאמיר, ער שרייבט נאך אביסל זאכן וואס איז אביסל נישט אינטערעסאנט, בקיצור לאמיר גיין אזוי, באטאם ליין ער האט א פוינט, כ'מיין מ'זאל גיין דורכטוהן יעדעם איינעם'ס דעות, יא מ'קען זאגן אבער אבער למשל כ'האב געטראכט לפי אויב ס'אמת וואס ער שרייבט, כ'ווייס נישט צו ער האט געוואלט מאכן ליצנות צו אויב ס'אמת ער פילט טאקע אז ער איז סעקאנד קלעס, אפשר דאס איז די סיבה וואס מ'מאכט שלא עשני אשה, פארוואס מאכן מיר די ברכה שלא עשני אשה, ניין אז אונז ברענג מיר ארויס נישט באשעפען נישט אונז זעמער סעקאנד קלעס, אונז הערן מיר עס נישט ווי ער הערט עס. יעצט דער אמת, באשעפער האט אונז אזוי געמאכט און פערטיג. דאס איז דאס איז די פוינט. אבער נישט די פשט איז אזויווי כאילו שוין איך זע איך זע אבער איין זאך פון צווישן זיינע שורות זע איך ס'באדערט אים די פאר זאכן וואס ס'באדערט אים פארוואס א פרוי האט א קלינינג לעידי און א מאן האט נישט קיין מענטש וואס ארבעט פארוואס האט נישט א מאן וואס העלפט אים פאר זיין פרנסה סתם וויל ארויסברענגען אזויווי כאילו זעט אים זעט אויס עפעס ווי ער פילט אז מ'האט א קלינינג לעידי אזויווי כאילו די פרוי מאכט נישט איר דזשאב. מען דארף איר צוהעלפן צו מאכן די דזשאב. די אמת איז, אין חזל, מען זעט אין די גמרא, אלעמאל געווען אזוי, פרויען האבן אלעמאל געהאט שפחות, שאלה איז האבן געהאט איין שפחה, צוויי שפחות, דריי שפחות, פיר שפחות, יא, די גמרא מסכת כתובות, ס'איז א נארמאלע זאך געווען אז א פרוי האט געהאט א קלינינג לעידי, ס'איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו ס'איז די פרוי'ס דזשאב, נאר וואס דען, מען נעמט איר א קלינינג לעידי, ער האט עס ראנג, די פרוי'ס דזשאב איז צו זיין די עקרת הבית, זי דארף קעיר נעמען פון די שטוב. דאס מיינט נישט אז זי דארף קאכן ראמען, זי דארף קעיר נעמען פון די שטוב. אז זי האט א גויטע וואס העלפט איר קאכן באקן ראמען קלינען זייער גוט, תבוא עליה ברכה, אבער זי איז נאך אלץ די עקרת הבית, ווייל זי נעמט קעיר פון די שטוב. איי פארוואס האט ער נישט א מענטש וואס ער קען ארבעטן פאר אים, ווארום נישט, ווייל איך מיין, ממה נפשך, איך פארשטיי נישט, ער האט א דזשאב, אויב ער דארף מאכן גענוג געלט, סאו וויאזוי קען ער.

אן א טאטע האט ממש נישט צו געבן צו עסן פאר זיינע קינדער, במילא זיין טאכטער הינגערט, במילא שטייט זי אין סכנה, שטייט אין די תורה האט א וועג, ער פארקויפט זיין טאכטער פאר א דינסט, און יענער דארף חתונה האבן מיט איר, איז כידוע אין די תורה שטייט א מצוה פון יעוד, ס'איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו איך קען פארקויפן מיין טאכטער, ניין די תורה האט נישט דאס געמיינט, די תורה האט געמיינט פשוט לטובת פון די קינד זאל נישט זיין געפייניגט, האט די תורה געזאגט אז. כדי צו ראטעווען איר לעבן אין אנדערע ווערטער האט די תורה געזאגט זי פארקויפן אבער אין הכי נמי איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו א טאטע א טאכטער איז א הפקר מען קען טון מיט א מיידל וואס מען וויל נישט דאס איז די פשט סתם דאס אז ער זאגט אז פרויען קאמפלעינען אזוי ווי כאילו פרויען קענען נישט עקסעפטן קיין פעין כ'מיין דו ווייסט די מעשה זאגט מען א אנדערע דזשאוק אויך אז ווען מענער זאלן דארפן טראגן די קינדער וואלטן זיכער געווען התירים פון עבארשען יא ס'איז דא ס'איז אמת פרויען קענען עקסעפטן מער פעין ווי מענער. יא ס'איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו יא. זעהט אויס עפעס זיין ווייב קאמפלעינט ער קען נישט סובל זיין די קאמפלעינס פון די ווייב ווייל יעדע דריטע שורה איז קאמפלעינען קאמפלעינען קאמפלעינען קאמפלעינען כ'וועל זאגן א מורא'דיגע זאך שטייט אין חזל אז דער אייבערשטער האט יא די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער האט געמאכט אראפגענומען אויף די וועלט צען צען קב שיחה ניין האבן די פרויען גענומען און איין האבן די מענער גענומען סתם אזוי לערנט מען פשט אז. אז אויב א מאן רעדט א מיליאן ווערטער א טאג, רעדט א פרוי צען מיליאן ווערטער א טאג. פשוט אז נישט דאס מיינט עס. ס'מיינט צו זאגן אז א פרוי ברענגט ארויס אירע געפילן. בקיצור, א פרוי דארף רעדן צו קענען וויסן וואס ס'באדערט איר. א מאן גייט נישט רעדן ביז ער ווייסט פונקטליך וואס ס'באדערט אים. און א פרוי, יא, איך האב געזאגט אז שטייט שטייט ויבן, אבער ס'שטייט צוויי יודן, שטייט אז די פשט איז ווייל דער אייבערשטער האט געמאכט אנדערש די רעדן ביי מענער און פרויען. ותהי נפשי אויך ממלא לו, יא, אז בקיצור, דער אייבערשטער האט געמאכט מענער רעדן איין וועג און פרויען רעדן א צווייטע וועג, א פרוי רעדט צו קענען וויסן וואס ס'באדערט איר, א מאן רעדט נאר ווען ער ווייסט וואס ס'באדערט אים, און א פרוי רעדט, א פרוי ווייסט נאכנישט וואס ס'באדערט אים, סאו זי רעדט און רעדט און רעדט, א פרוי דארף קאמפלעינען, זיך אויסצורעדן, צו וויסן פונקטליך וואס ס'באדערט איר, סאו ס'נישט די פשט איז זי א קאמפלעינער, זי איז א פרוי. ס'איז נישט זיי האבן ליב צו קאמפלעינען, ס'איז נישט דאס איז די פשט. סאו אין אנדערע ווערטער ס'איז איינע פון די וועגן וויאזוי דער אייבערשטער האט געוואלט א מאן זאל געבן ליבשאפט פאר די פרוי איז איר אויסהערן, סאו זיי זאלן נישט אזוי שטארק סטרעסן א גאנצע צייט די פוינט, זיי האבן ליב צו קאמפלעינען, זיי האבן ליב צו קאמפלעינען, ער זאל איר בעסער אויסהערן, ער טאר זען אז זי סטאפט צו קאמפלעינען. זעהט אויס זי קאמפלעינט אזוי פיל ווייל ער הערט איר נישט אויס, זעהט אויס אז ער האלט אינאיין אז יא ער קאמפלעינט שוין ווייטער, זי קאמפלעינט שוין ווייטער, ממילא זי פילט קיינמאל נישט אויסגעהערט, ממילא הערט זי נישט אויף, זאל ער אנהייבן מער אויסצוהערן, אטאמאטיש וועט זי פילן אויסגעהערט, אטאמאטיש וועט זי וועט זי אויפהערן צו קאמפלעינען. דאס איז וואס ער האט טענות פארוואס פארוואס פארוואס מענער דארפן געבן פאר די ווייב אפילו ווען די מאן איז מיד און די פרוי דארף נישט, האט מען שוין מסביר געווען. ווייל ביי די מאן איז עס תאווה און ביי די פרוי איז עס אהבה, אהבה איז א רוחניות'דיגע זאך, תאווה איז א גשמיות'דיגע זאך, ממילא ווען ס'קומט צו צו רוחניות איז נישט דא קיין איז נישט דא קיין תירוץ מען איז מיד, און ווען ס'קומט צו גשמיות איז זי איז פטור, יא ס'איז נישט די פשט אזוי ווי כאילו איטס נאט פעיר, ס'איז יא פעיר, יא.

און די מאן איז שוין פיר שעה געווען אויף צוריק און ער איז נאר יא די יא אזוי ווי איך האב שוין אמאל געזאגט איך האב אמאל געזאגט א גאנצע שיעור אויף דעם איך האב געפרעגט די קשיא פארוואס זעט מען אזוי א מאן קומט אהיים פופצן מינוט שפעט פון דער ארבעט און אוי זי בלאזט ממש זי בלאזט וואס וועמען האסטו געטראפן ווער ווער ווער שוין קיצור איינמאל די מאן אהיים געקומען א שעה פריער פון דער ארבעט ער האט געענדיגט די ארבעט א שעה פריער ער האט געהאט עפעס אן אפוינטמענט יענער האט אפגעזאגט.

און אויב נישט, און כ'האב מסביר געווען אז די פשט איז אזוי, א פרוי וויל פילן אז שי איז נאמבער וואן. ווען מ'קומט אהיים פופצן מינוט שפעט, וואס סתם קומסט פופצן מינוט שפעט, האסט געטראפן איינער אונטערוועגן, ס'הייסט יענער איז חשוב'ער פון מיר, איך וויל נאר זעהן ווער ס'איז חשוב'ער פון מיר, ס'הייסט איך בין נישט נאמבער וואן. א פרוי דארף איר ספעיס, א פרוי קען נישט די מאן זאל זיין אגאנצן טאג אינדערהיים, קען נישט אהיים קומען אום פינף אזייגער, קען נישט, דארף האבן מיין ספעיס. אבער איינמאל ס'קומט שוין די צייט וואס מ'דארף אהיים קומען, דארף איך שוין זעהן פארוואס איך בין נישט נאמבער וואן. דאס איז די סיבה וואס א פרוי וואס א פרוי שוין בקיצור באטאם ליין יא נישט נישט די מאן איז נאמבער טו און נישט די פרוי איז נאמבער טו אלע זענען נאמבער וואן יעדער האט זיך זיין דזשאב די מאן האט זיין דזשאב די פרוי האט איר דזשאב און יעדער זאל זיין העפי מיט וואס ער איז יא היינטיגע צייטן איז דא מענטשן וואס זיי זיי מיינען אז זיי גייען יא זיי ווילן טוישן די מציאות ווייל זיי מיינען אז יענער איז נאמבער טו אקעי נעקסטע שאלה. ס'איז אין ענגליש. ס'איז אפשר יא יאסי? יא. העלא, איי וואז ריסענטלי אינטראדוסט טו יור שיעורים ענד יו אר גיווינג מי ענד מעני אדערס האופ דעט טרו אידישקייט עקזיסט. איי וואז פעד סאו מאטש מיסאינפארמעישאן ענד לייז עז א טשיילד איי קענט איווען דעסקרייב. מיי קוועסטשאן טו יו איז ריגארדינג שלום בית. מיי האזבענד איז א ווערי גוד פערסאן, העל גיוו היז שירט אףף היז בעק טו פיפעל, הי ראנס עי ביזנעס פלאס דאס ריעל עסטעיט אן די סייד, הי העלפס עניוואן אין ניד ענד אלסא איז די גאו טו אדרעס פאר ווען היז פערענטס ניד עניטינג ערלעדיגט אר פיקסט. מיי קוועסטשען איז איי קרעיוו מאר דען עניטינג אין די ווארלד טו בי מיי האזבענדס נאמבער וואן, טו בי היז פריאריטי ענד טו בי עקנאלעדזשד. הי פילס לייק הי העז העז טו ברינג פרנסה ענד איי העוו נאו רייט טו העוו טענות עגעינסט הים פאר נעגלעקטינג מיי קידס מיי ענד מיי קידס נידס ענד די קידס איף היז רענטל יוניט נידס ען עירקאנדישן יוניט היל טעיק קעיר אוו דעט דעט דעי באט איי העוו טו פוט אין די העווי עירקאנדישענער ביי מיי סעלף ביקאוס הי דאזענט געט טו איט איי עם סאו קאנפיוזד אן וואן הענד איי ריספעקט הים ענד עדמייער הים הי איז עמבישעס ענד איז טרייענג טו מעיק מיי א נייס ליווינג אן די אדער הענד איי פיל נעגלעקטעד דעט איים אן די לאוער ענד אוו היז פריאריטי ליסט איי קריי א לאט אבאוט דיס איי פיל לייק היז פערענטס אר איי פיל לייק איף היז פערענטס אר באקאנטע וואלד עסק סאמטינג אף הים איט וואלד געט דאן ענד איי עם לעפט טו פענד פאר מיי סעלף לייק דע לאנליעסט וואמען אין דע ווארלד איי יוסט טו טינק איי עם ווערי נידי ענד עבנארמעל ביקאוס איי וואס סאו דעפרעסט איי וואס סאו דעספרעט פאר היז אטענשאן ענד הי מעיקס מי פיל לייק איט הי מעיקס מי פיל לייק איט ווען איי עסק פאר מאר טיים איים נאט אפרישיעטיוו אף היז עפערטס טו ברינג פרנסה נאו עפטער ליסענינג טו יור שיעורים יו וואלידעיט מי דעט איי העוו די רייט טו וואנט דעט טיים טו ספענד ענד פיל לייק נאמבער וואן. אלסא הי איז ענגרי איף איי טעל הים איים באדערט דעט הי סעד היל ברינג היל בי האום עט א סערטען טיים ענד שאוס אפ טו אווערס לעיטער וויטאוט עקספלענעישאן הי טעלס מי דו מיינסט איך שפיל זיך ארום אין ארבעט וויטש מעיקס מי פיל גילטי פאר וואנטינג מאר פליז העלפ

סאו וואס פארוואס האט זי טענות אז ער ספענט נישט קיין צייט? פאר וועמען גייט ער ארבעטן? וועמען איז אינדרויסן פאר אכט צען שעה א טאג? אלעס איז נאר זי! סאו מילא פארוואס ווען מיין טאטע בעט מיך אריינצולייגן עיר קאנדישאן טאר איך נישט גיין? וואס הייסט ווען דו בעטסט מיך אריינצולייגן עיר קאנדישאן? איך ארבעט דאך שוין פאר דיר צען שעה א טאג! כ'דענק נישט טון מצוות פאר אנדערע מענטשן אויכעט, אזוי ווי איך העלף איך העלף אין שטוב, שוין אין אנדערע ווערטער איך ארבעט שוין פאר דיר א גאנצן טאג, און אויב איך קום היים צוויי שעה שפעט, וואס האסטו טענות אויף מיך? איך בין דאך נאר, ווען איך בין אהיימגעקומען צוויי שעה שפעטער איז דאך אויך נאר געווען פאר דיר, סאו אין אנדערע ווערטער איז אלעס געווען פאר דיר צו ברענגען פרנסה, סאו וואס האסטו טענות? יא, די קשיא מיין איך. איך מיין ס'איז א קשיא, זי ברענגט עס אראפ זייער גוט, אבער איך מיין אז ס'איז א זאך וואס זייער אסאך מענטשן פילן. בקיצור, די מענער פילן אז זיי טוען די גרעסטע דזשאב וואס זיי גייען ארויס ארבעטען, און זיי מיינען אלעס נאר די ווייב מיט די קינדער, און אויב די ווייב האט טענות פארוואס מען קומט אהיים שפעט, האבן זיי טענות פארוואס מען האט טענות, און אויב מען העלפט א אנדערע מענטש, פארוואס העלפט מען אנדערע מענטשן, און אזוי ווי כאילו די ווייב איז עפעס אזוי, זיי קוקן עס אן ווי די ווייב איז סעלפיש, מען טאר קיינעם נישט העלפן, מען מעג נאר זיי העלפן, און.

גארנישט. ער קען טוען חסד פאר די גאנצע וועלט, לייגן עירקאנדישאנס פאר מענטשן, לויפן פאר מענטשן, אויפשטאפן מענטשנ'ס טוילעטס, ער קען זיין ביי הצלה, ער קען זיין אין ער קען זיין אין חברים, ער קען זיין אין אלע ארגענעזעישאנס. יא, אבער אויב די פרוי פילט אזוי ווי די פרוי שרייבט דא, גייט ער נישט באקומען קיין ברעקל שכר. יא, איי ניין, די פרוי זאל נישט אזוי פילן, ווייל ער איז דאך גערעכט. מאן גייט ארויס ארבעטען צען שעה א טאג, טוט ער דאך שוין חסד אינדערהיים, אויב אזוי איז ער נישט גערעכט. ניין ניין ניין ניין ניין. אין הימל בית דין של מעלה מען גייט נישט אננעמען זיין טענה. ער זאל נישט מיינען אז ער האט א ריכטיגע טענה, ער איז ראנג. יא, אויב די פרוי פילט נישט אז זי איז נאמבער וואן, איז עס ראנג. אין אנדערע ווערטער, יעדע מאן אין זיין לעבן דארף מאכן פילן די ווייב זי איז נאמבער וואן, וואס ס'קאסט וואס ס'קאסט אז זי זאל פילן אז זי איז נאמבער וואן. אויב ס'מיינט אז מ'זאל זיין אינדערהיים צוויי שעה, מ'זאל ספענדן מיט איר צייט, מיינט אז אויב ס'מיינט אריינלייגן א ערקאנדישאן זי זאל נישט דארפן אריינלייגן די ערקאנדישאן דארף עס זיין דאס די נקודה איז אבער אפשר איז זי נישט גערעכט אפשר איז זי איבערגעטריבן ס'גייט נישט דאס איז נישט די נקודה די נקודה איז כל זמן זי האט נישט די הרגש אז שי איז נאמבער וואן האט די מאן נישט האט די מאן נישט געטוהן די חסד וואס ער דארף אין שטוב

יא, מען דארף ספענדן מיט די ווייב צייט. יעצט אפילו ווען א מענטש איז אינדערהיים מיט די ווייב און די קינדער, איך האב שוין געזאגט אסאך מאל די עלטערן רופן ווען מען איז אינדערהיים, מען איז אהיימגעקומען, מען איז יעצט, מען זיצט יעצט מיט די ווייב, און די טאטע אדער די מאמע רופט אז מען דארף אריינלייגן עירקאנדישן, און מען ספענדט יעצט צייט מיט מיט די ווייב. מען האט נישט קיין שום רעכט אויפצוהייבן א טעלעפאן פאר עלטערן ווען מען ספענדט צייט מיט די ווייב. על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, יא, ס'קומט נישט אריין די טאטע און די מאמע, טאטע און מאמע קענען זאגן וואס זיי ווילן, ס'איז דאך יעצט אלרייט, איך בין נישט אוועילעבל יעצט, דארפסט נישט אויפהייבן די טעלעפאן, יוי מיין טאטע רופט מיין מאמע רופט, סאו, סאו, הייב נישט אויף קיין טעלעפאן, ווען ביסט אין בית מדרש און שמועסט מיט דיינע חברים, אז די טאטע און די מאמע רופן הייב אויף די טעלעפאן. אבער ווען ביסט אינדערהיים און די און דו ספענדסט צייט מיט דיין ווייב איז זי פירסט, יא זי איז ערשט, זי דארף פילן אז זי איז נאמבער וואן, נישט די נישט די עלטערען. ס'נישט דא קיין מצוה פון כיבוד אב ואם. ס'קומט נישט אריין דא קיין כיבוד אב ואם ווען ווען ווען בקיצור שלום בית איז פאר אלעס. פאר די פאר די במילא די גאנצע זאך וואס ער שפירט אזוי ווי כאילו. אז ער גיבט שוין גענוג פאר די ווייב, ס'איז נישט ריכטיג. כ'האף אז די פרוי הערט אויך, די מאן הערט אויך די שיעורים, נישט נאר די פרוי, און ער טוט, ער וועט תשובה טוהן, ס'קומט צו די נייע יאר, ער וועט אנהויבן א נייע מהלך, אז ער וועט, ער וועט מאכן זיין פרוי פילן אז זי איז נאמבער וואן. אקעי, נאך א שאלה, די שאלה איז אין ענגליש, אבער כ'מיין איך וועל עס קענען ארויסברענגען. ער ברענגט אזוי, דער שרייבט אז ס'קומט יום כיפור, און שוין גאנץ אלול איז ער אנגעצויגן, וואס עס שטייט שולחן ערוך אז אויב יום כיפור ביינאכט זעט מען קרי, דארף מען זיך זארגן א גאנצע יאר צו מ'וועט שטארבן. סאו פון חודש אלול הייבט ער שוין אן צו ווערן נערוועז פון יום כיפור וואס גייט זיין אויב ער גייט אויב ער גייט צוקומען צו רואה קרי זיין יום כיפור ביינאכט. ער זאגט אז ער זאגט אז ער קען פשוט נישט קאנצענטרעיטן די דאווענען נישט יום כיפור ביינאכט ער איז נישט דער

ער איז נישט די איינציגסטער, יא, ס'איז דא הונדערטער הונדערטער מענטשן וואס גייען ארום מיט די געפיל, זיי זענען נערוועז פון די יום כיפור, די יום כיפור איז א נערוועזע יום טוב, ווייל מען האט מורא טאמער מ'וועט זען קרי. ס'איז א באקאנטע תניא, וואס זאגט די תניא זאגט א מורא'דיגע זאך, די תניא זאגט אז די גאנצע זאך פון די גמרא רעדט נאר פון גרויסע מענטשן, מ'רעדט פון מלאכים, מ'רעדט נישט פון מענטשן אזוי ווי אונז פלעינע מענטשן, אונז קליינע מענטשעלעך וואס האבן שייכות מיט די יצר הרע, יא, נישט די מענטשן רעדט מען, מ'רעדט א מענטש וואס איז אינגאנצן אויסגעטון פון די וועלט, וואס האט נישט קיין שום שייכות צו תאוות עולם הזה, און ס'איז געשען צו אים, וואס זענען זיי, פארוואס איז פונקט געשען יום כיפור, זאגט די גמרא, אדער א, זאגט די גמרא ביידע וועגן, אדער זאגט די גמרא אלץ א גרויסע זאך, אדער זאגט די גמרא א קליינע זאך, אבער ער זאגט ביי קליינע מענטשעלעך קומט עס נישט אריין אפילו, ס'איז נישט, ס'איז נישט אפילו, ס'איז נישט אפילו, ס'איז נישט אפילו צו מאכן א עסק, ער ברענגט, דער צמח צדק ברענגט, אז זיין זיידע, ער ברענגט עס אין תשובות, אז זיין זיידע פלעגט לאכן.

יא, דארט, דארטן זאגט מען, אין סקווער זאגט מען אז די, אז די, אז יום כיפור איז א מקווה. יום כיפור איז א מקווה, ממילא מען דארף נישט גיין אין מקווה, מען איז אין מקווה. איך זאג פארוואס אין סקווער זאגט מען אזוי, איך ווייס נישט, זיי האבן א מנהג יעדן טאג צו גיין אין מקווה, תשעה באב אפילו גייען זיי אין מקווה אזוי ווי די, פאר צוויי און זיבעציק אזוי ווי, טאר נישט אויסלאזן א טאג אן א מקווה, נו וואס טוט מען יום כיפור? קען איך נישט גיין מוצאי ת ו יא? ס'איז קיין שאלה פון יום כיפור? מוז מען דאך זאגן א תירוץ אז יום כיפור איז א מקווה, אויב אזוי דארף עס שוין העלפן פאר קרי אויך, א גוטע טענה, ניין? שטימט. עכ"פ עכ"פ אבער טאמער איינער איז שווער צו גיין אין מקווה אדער ער איז קען ער זיך פארלאזן אויף סקווער נישט צו גיין אין מקווה, אויף דעם קען מען זיך פארלאזן אז אז יום כיפור איז א מקווה, בקיצור מען דארף נישט מאכן קיין עסק פון דעם, ס'איז געשען געשען ס'מוז ווייטער גיין. ס'איז דא מענטשן וואס זאגן אקעי, אז ס'וועט געשען, אבער מ'איז נאכאלץ נערוועז, איך וויל נישט ס'זאל געשען, עכט מ'דארף מחליט זיין, איי דאנט קעיר, ווייסט ווי מ'דארף מאכן די גאנצע זאך רילי איי דאנט קעיר, צו יא צו נישט ס'איז די זעלבע זאך, דאס איז די מהלך וויאזוי מ'דארף צוגיין צו די זאך. אקעי נאך א שאלה האט איינער געפרעגט, אויך אין ענגליש, די שאלה גייט אזוי, איך וויל קויפן פאר מיין ווייב א פיס אוו דזשולערי,

יעצט האט מען שוין געשמועסט, די מאן איז די משפיע און די פרוי איז די מקבל, ס'קען נישט זיין קיין משפיע אויב ס'נישט דא קיין מקבל, בקיצור ווען א מאן קויפט פאר א פרוי א פרעזענט און זי וויל עס נישט עקסעפטן איז א שווערע מעשה, ווייל ער קען נישט זיין קיין משפיע אויב זי איז נישט קיין מקבל, אבער למעשה אין מיין שלום בית שיעורים האב איך געזאגט, האב איך זיך איין שיעור האב איך פאר די פרויען, דארט ברענג איך עס ארויס זייער שטארק, אז א פרוי דארף אלעמאל עקסעפטן א פרעזענט פון א מאן, ווייסט דו פרויען יעדע מאל וואס מ'קויפט זיי א פרעזענט, ווי האסטו געלט, ווי האסטו האבן געלט, זיי זארגן זיך דעמאלטס פאר די געלט, און ס'האט נישט אויסגעפעלט, זיי ענטפערן פאר די מאן ס'האט נישט אויסגעפעלט, און דאס איז די ערגסטע זאך, זיי טוען די ערגסטע זאך פאר די מאן, ווייל זיי מיינען זיי טוען א טובה פאר די מאן, אבער עכט אויב א פרוי גיבט די פילינג פאר די מאן אז די מאן איז א משפיע, סאו זי טוט א מורא'דיגע טובה פאר די מאן, זי גיבט עס, וואס טייטש ס'פעלט נישט אויס, סאו דו מיינסט דאך נאר מיר און ס'פעלט נישט אויס, ניין, גיב די געלעגנהייט פאר דיין מאן צו קענען קויפן א פרעזענט, און ס'איז א. און און און אויך ווייסט דו פרויען יעדע פרעזענט וואס מען קויפט זיי, ניין איך האב דאס נישט געדארפט, איך האב געמיינט עפעס אנדערש, איך האב געוואלט עפעס אנדערש, אויב מען ספענדט שוין יא פינף טויזענט דאלער וויל איך עס פאר א נעקלעס נישט פאר א ברעיסלעט, ס'איז נישט ריכטיג, א פרוי דארף געבן די געפיל פאר די מאן, wow פונקט דאס האב איך געדארפט, און דארט מעג זי זאגען ליגענט, אפילו עס איז ליגענט, זי מעג זאגען א ליגענט איך האב פונקט דאס געדארפט, wow דו האסט אזוי גוט געטראכט פון מיר, עכט א שקויעך, עכט וואלסטו געוואוסט איך האב פונקט דאס געדארפט, דאס איז די וועג וואס א פרוי דארף ארויסברענגען פאר די מאן אז זי וויל עס,

שוין און א פרוי איז צוגעקומען צו, עפעס א גרויסע עושר א עכטע א עכטע ביליאנער דארט און די פרוי איז צוגעקומען צו מיין מאן און ווייזט א קייטל זעסט די קייטל דאס איז געווען מיין ערשטע פרעזענט און מיין לעצטע פרעזענט וואס איך האב באקומען פון מיין מאן כ'בין געווען אינג, איך מיין איך בין געווען א יונגע פרוי מיין מאן האט מיר געקויפט א פרעזענט איך האב געזאגט פאר מיין מאן ס'פעלט נישט אויס וואס האט אויסגעפעלט און דאס איז עס איך האב מער נישט באקומען קיין פרעזענט ס'איז געווען די ערשטע און די לעצטע סאו זאגט זי פאר מיין ווייב דו ווייסט דיין מאן איז גערעכט. דאס געשעהט ווען מען זאגט פאר א, ווען מען זאגט פאר א אז ס'האט נישט אויסגעפעלט. אקעי נאך א שאלה. יענער שרייבט אזוי ער האט געהערט פון נאמבער זיבן און צוואַנציק, כ'געדענק נישט וואס האט אים געמאכט, כאפ נישט וואס האט אים געמאכט פון שיעור זיבן און צוואַנציק, ער וויל פארשטיין וואס מיינט שבת איז א יום מנוחה, מנוחה מיינט זיין רואיג, פרעגט ער און אויב ס'איז אביסל שווער, לאמיר זאגן אויב ס'איז שווער די הלכות מוקצה, ס'ברענגט א פרעשור, נישט קיין מנוחה, מען קען נישט דורך גיין אלעס, זאגט ער, ער זאגט מען קען נישט זאגן אלעס אויף די שפיץ גאפל, ער וויל פרעגן למשל נאכן שקיעה אויב מען דארף נאך טון עפעס א קליינע מוקצה, רייסן בעגס כדומה, יא, געבן א רוק די שבת זייגער, אדער די לייט אין די פרידזש איז בטעות געבליבן אפן, איז מער מנוחה צו האבן פארשימלטע פיש, אדער אדער עס צוריק צוריק צוריקלעבן? אויב איז דריי זייגער ביינאכט ליל שבת און עס איז קאלט, וואס איז מער מנוחה, צו גיין זוכן א גוי, אדער צו געבן א פיצי קליק און עס וועט ווערן ווארעם? וואס איז מער מנוחה, אויסקלויבן דווקא די די די די גוטע דווקא פאר יעצט נאר מיט די הענט? בקיצור, מען דארף קלויבן. ס'איז גרינגער אז מען גיט א קלויב די ביין פון די פיש, מען מאכט אייסיג און די פיש פון די ביין און די

דער אייבערשטער האט נישט געהאט קיין הארד טיים צו באשאפן די וועלט, באשעפער איז זייער באשעפער, באשעפער האט נישט קיין שום פראבלעם צו מאכן די וועלט, נאר וואס דען, באשעפער זאגט, דער באשעפער האט שבת נישט געארבעט, סא אונז אידן זעמיר א חלק אלקי ממעל, אונז זעמיר א פארט פונעם אייבערשטן, ממילא אז דער אייבערשטער היט שבת, היט מיר אויכעט שבת, יא, סא די נקודה איז, אונז טוהמער נישט, וואס מיינט א מלאכה, א מלאכה מיינט נישט ארבעטן שווער, א מלאכה מיינט, מען טוט נישט אויף. יא, ס'איז א אויפטוה. לאמיר זאגן איינער מאכט, איינער, איינער, איינער צינדט אן א לייט, ס'טייטש ער האט אנגעצינדן א פייער, אדער ער האט געמאכט עלעקטעריזיטי, ער האט צוזאמגעשטעלט א פלאס און א מיינוס, ער האט אויפגעטון עפעס, יא. מלאכה מיינט, אלעמאל מלאכה מיינט ער טוט אויף עפעס. סאו די יעדע זאך וואס איז א מלאכה טאר מען שבת נישט טון. פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט שבת גערוהט, נישט געטון א מלאכה, טוהן מיר אויך נישט קיין מלאכה. סאו די זאך האט נישט קיין שייכות מיט יום מנוחה.

סאו למעשה, די חלק פון נישט ארבעטן האט נישט קיין שייכות מיט מנוחה, און די חלק פון מנוחה איז דא א נייע דין, מען דארף האבן א יום מנוחה. ממילא אונז דארף מיר עס אנקוקען, נאכאמאל, אונז דארף מיר עס אנקוקען אז דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די זכי', א גוי טאר נישט היטן שבת, יא, א א איד, די זכי' איז אונז זעמיר דומה צו די אייבערשטער, דאס הייסט דאס אז אונז ארבעט מיר נישט שבת פלעין זעמיר דומה צו די אייבערשטער אז אונז אונז טוהן מיר נישט קיין מלאכות אין שבת. אקעי נאך א שאלה. ער פרעגט אזוי אונז האמיר געהערט אין שאלות ותשובות אַכט און צוואַנציק אז די עיקר נקודה פון ראש השנה איז ממליך זיין די אייבערשטער און די עיקר איז די קאנעקשאן פון די אייבערשטער מיט די אידן אבער ער פארשטייט נישט עס הייסט נאך אלץ ימי הדין וואס הייסט ימי הדין אז ס'הייסט ימי הדין מיינט וואס הייסט עס ימי הדין? איינער געפרעגט אין ענגליש אויך די זעלבע שאלה, אז זי האט אלעמאל געלערנט אין סקול מ'דארף זען אריינצוכאפן ווי מער תפילות און מער און מער קבלות מער קבלות און מער זאכן און מער, ס'איז אלעמאל געווען א אנגעצויגענע מצב, ס'טייטש דאס איז געווען דאס איז געווען די הייליגע טעג, עס קומען די הייליגע טעג איז מען געווארן אנגעצויגען, וויאזוי קען מען אריבער גיין די הייליגע טעג נישט זיין אנגעצויגען, ס'איז נישט קיין הייליגע טעג, דאס איז הייליגע טעג, מ'איז אנגעצויגען, שוין די תשובה איז אזוי. סאו, ווייסט ס'דא די באקאנטע טור, די טור זאגט אז ערב ראש השנה דארף מען זיך שערן, מען דארף זיך אנטון שיין, און ער ברענגט ארויס, די טור ברענגט ארויס די נקודה, אז ס'נישט די פשט איז אזוי ווי מען גייט אזוי ווי א יום הדין אזוי ווי אין א דזשאדזש, יא להבדיל אלף אלפי הבדלות מען גייט אריין אין א קאורט קעיס און ס'איז דא א, איז די פשט אז ס'איז א.

סאו סתם מען לערנט די מען לערנט די טור מיינט מען פארוואס ווייל איך האב בטחון אז די אייבערשטער גייט מיך דן זיין לטוב נישט דאס ס'מיינט נישט סתם בטחון ס'מיינט ארויסצוברענגען איז ס'אמת ס'איז דין אבער וואס איז די דין די דין איז דער אייבערשטער וויל זיין די קעניג פון די וועלט דער אייבערשטער איז די קעניג פון די וועלט און אין מלך בלא עם סאו דער אייבערשטער וויל דער אייבערשטער זאגט איך גיי מאכן נאך א יאר איך וויל זען צו ס'לוינט זיך די קאלקעלעישן, צו ס'לוינט זיך צו זיין א מלך פאר די נעקסטע יאר. סאו ממילא איז עס ימי הדין. אבער וואס וויל די אייבערשטער פון אונז? די אייבערשטער וויל פון אונז קאנעקשן. דער אייבערשטער וויל אז די קומעדיגע יאר, יא, זאל מען אונז קאנעקטן צו אים. דער אייבערשטער ווייסט אונזערע שוואכקייטן. דער אייבערשטער ווייסט אז מען קען נישט אנהייבן פון איין מינוט אויפן צווייטן. ס'דא מענטשן וואס ס'קומט די הייליגע טעג, אקעי, כ'גיי האבן כוונה ביי די דאווענען, ביי יעדע, ביי די גאנצע שמונה עשרה. מען הייבט אן די ערשטע שמונה עשרה, די צווייטע שמונה, און ראש השנה שוין, בה, איך האב געקלאצט א האלבע שעה, דאווענען בין איך געווען ערגעץ אנדערש, און און דאס, נו, ס'קומט נאך עשרת ימי תשובה, יש, בקיצור, דער אייבערשטער, דער אייבערשטער ווייסט, דער אייבערשטער ווייסט אונז קענען נישט, דער אייבערשטער וויל איין זאך, אונז זאל, וואס אונז קען מיר יא, סאמטינג, עפעס, יא, זאל זיך, איך ווייס, מען זאגט, שמירת עיניים, עפעס, סאמטינג, א מענטש, יעדע מענטש, קומט די הייליגע טעג, זאל א מענטש ערגעץ ווי וויסן דער אייבערשטער איז דער קעניג, איך וויל ארייננעמען די אייבערשטער אין מיין לעבן, דאס טייטש דער אייבערשטער זאל זיין אין מיין לעבן, איך וויל אים עקסעפטן פאר מיין מלך, און דער אייבערשטער פארשטייט אז איך קען נישט טון אלעס אויף איינמאל, איך קען נישט יעדע ברכה וואס איך מאך, יעדע ברכת הנהנין האבן כוונה, איך האב ביז יעצט קיינמאל נישט געהאט קיין כוונה, זאל איך דער, אקעי, איך מאך כאטשיג איין ברכה א טאג, כאטש איין ברכה א טאג גיי איך טרייען צו אינזינען וואס כ'זאג, אדער בשעת ווען איך מאך א ברכה זאל איך גארנישט האלטן אין די הענט. נעמען, כ'נעם די עסן און ווייס איך איך גיי טרייען צו עקסעפטען אז אז עפעס סאמטינג איך גיי עפעס אריין נעמען די אייבערשטער אין מיין לעבן איך גיי ארבעטען אויף מיין שלום בית אויך א גוטע זאך יא איך גיי ארבעטען איך גיי עפעס טוהן איך גיי טוהן א גוטע זאך אריין צו נעמען די אייבערשטער אין מיין לעבן וואס גייט געשעהן זאגט די אייבערשטער אקעי סאו ער האט מיך געמאכט פאר א מלך אויב אזוי מאך איך אים א גוטע דין סאו אין אנדערע ווערטער דער אייבערשטער וויל נישט אונז זאל מיר צוגיין צו ראש השנה אז עס איז ימי הדין, אז עס איז יוי, יא דאס זאגט די טור, דער אייבערשטער וויל דאס נישט פון אונז, דער אייבערשטער וויל אונז זאלן מיר צוגיין צו ראש השנה און זאל מען ממליך זיין דעם אייבערשטן, זאג איך דאס וואס מענטשן האבן די פראבלעם, אז בקיצור די וועג ווי אזוי צו דאווענען א גאנצן טאג, צו דאס, איך האב מסביר געווען. אז מענטשן זענען געווען די פראבלעם ווייל ס'איז געווען צופיל איבערגעשטרענגט, די נישט שלאפן בייטאג אדער די נישט אויסרעדן, אדער דו ווייסט די מענטשן מיט די סממנים ווייל ס'קומט, ס'איז דא אזא, ס'הערשט א נערוועזיקייט ווייל ס'קומט ראש השנה ביינאכט, וואו, יא, מיט די גאנצע סעודה, מ'איז אנגעצויגען, דאס איז נישט אויס, דאס איז זיכער נישט אויסגעהאלטן, איך זאג די.

סתם ווייל די גמרא זאגט עס, מילא מען עסט עס, א גמרא, מען טוט וואס ס'שטייט אין חזל, יא אזוי ווי די מענטשן זאגן אלע צרות וואס ס'קומט אין זייער שטוב ווייל די כתובה, די כתובה איז דא די די די די מענטשן וואס זענען די קורבן הכתובות, יא די מענטשן וואס זענען ביזי מיט די די כתובה דאס האט געברענגט די צרה, ווען די כתובה וואלט געווען אנדערש געשריבן וואלט די צרה קיינמאל נישט געווען. משוגע, משוגענע מענטשן, יא, ס'קומט א צרה ווייל דער אייבערשטער, דער אייבערשטער וויל, א כתובה, יא, מזוזות, נאכאמאל, ס'איז אמאל דא אזא זאך, מ'דארף טשעקן די מזוזות, אבער אז מ'לייגט ארויף אלע צרות אויף די מזוזה מיט דאס און מיט עסן די סימנים אום ראש השנה, דאס ברענגט די גוטע יאר, ס'איז ממש, איך וויל נישט ארויסזאגן, אבער ס'איז, ס'איז היפך, היפך אידישקייט, איך וויל נישט זאגן ס'איז עבודה זרה, ווייל, מ'וואלט אפשר מעגן זאגן אזוי, אבער איך, יא, ס'איז. יא, דער אייבערשטער וויל מ'זאל אים דינען, נישט דינען די סימנים מיט מיט די כתובה מיט די, עס האט גארנישט עס האט גארנישט מיט די אייבערשטער. נאך א שאלה, איינער פרעגט אזוי, אז ס'קומט די הייליגע טעג און מ'דארף דאווענען, און זאגט ער אז ער שרייבט אזוי, בשעת איך האב אנגעהויבן צו לערנען אין סקול האט מיר דער טיטשער געזאגט אז מ'דארף ארויסזאגן יעדע ווארט פונקטליך, יעדע ווארט, יעדע ווארט דארף מען ארויסזאגן מיט די מיט די מיט די גרעסטע מאס פונקטליכקייט, און אויב מ'זאגט א ווארט נישט ארויס גוט, קען מען אמאל ברענגען צרות אויף זיך. אויב מען זאגט א ווארט וואס ס'הערט זיך נישט ארויס פונקטליך, קען מען קען מען אזויווי חלילה בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל שטארבן, צו מען זאל אומקומען, סאו מען דארף זייער אכטונג געבן ארויסצוזאגן יעדע ווארט מיט א פונקטליכקייט, ווייל דער אייבערשטער הערט נאר אויס די ווערטער, דער אייבערשטער הערט נישט אויס וואס מען וויל, דער אייבערשטער הערט נאר אויס די ווערטער, און אויב מען זאגט נישט גוט די ווערטער, סאו דער אייבערשטער אז דו בעטסט ס'זאל קומען א צרה, קומט א צרה. און אויך דארף מען ביי שמע קולנו

קען נישט זאגן אלע מיינע שוועסטערס און ברידער זאלן זיין געזונט און שטארק ווייל דער באשעפער פארשטייט נאר ווען מען רעדט קלאר סאו באשעפער מושי מיט חיים מיט דאס בקיצור די גאנצע שמונה עשרה האט גענומען דו ווייסט די די שמע קולנו האט גענומען לענגער ווי די גאנצע ווי די גאנצע שמונה עשרה ווייל אלעס דארף זיין דארף זיין מיט א מורא'דיגע קלארקייט שוין די פרוי שרייבט אזוי אז בשעת ווען זי האט חתונה געהאט האט זי געהאט אזא אזא אזא פעין פון דאווענען אז איר מאן האט איר געזאגט זי זאל סטאפן צו דאווענען זי האט א מאן א תלמיד חכם ער האט געזאגט סטאפ צו דאווענען און

שוין וויל זי וויסן צו ס'קומט צו די הייליגע טעג צו ס'איז די זעלבע זאך, קען אריבערגיין א ראש השנה אן דאווענען א שמונה עשרה, סתם רעדן צו די אייבערשטער פינף מינוט, און אויב זי גייט אין שול זאל זי אויכעט, די גאנצע עולם דאווענט שמונה עשרה און זי רעדט צו די אייבערשטער איר איר איר דאס אדער ניין, זאל זי אויך זיך אנשטרענגען צו דאווענען שמונה עשרה, יא גוטע שאלה. די אמת איז, אויב שמונה עשרה ברענגט איר א מורא'דיגע אנגעצויגנקייט, אוודאי זאל זי ראש השנה יום כיפור אויך נאר דאווענען דאס, און גיין אין שול, הערן די זינגען, ס'איז איר נישט געשמאק, און דאס, און גיין, זי מוז נישט גיין אין שול, א פרוי דארף נישט גיין אין שול, אפילו הערן תקיעת שופר דארף א פרוי נישט גיין אין שול, דאס פרויען גייען אין שול הערן תקיעת שופר איז דאך סתם א אפגעטראכטע זאך, א פרוי איז פטור פון תקיעת שופר, יא מען דארף נישט גיין אין שול, געזונטערהייט, אבער ס'איז נישט א, ס'איז נישט קיין. אבער על כל פנים אויב זי גייט יא אין שול זאל זי גיין פאר די פאן פאר די פאר די געשמאק אבער נישט פאר נישט פאר נישט זי דארף נישט דאווענען א שמונה עשרה אבער סתם אגב מ'דארף וויסן דאס וואס די טיטשער האט געזאגט סתם שטותים מיט לאקשן אז דער אייבערשטער הערט אויס און טאמער מען זאגט א יא ס'איז דא אזא חזל ווייסט ווייסט ס'איז דא ס'איז דא אסאך חזל וואס מענטשן בויען אויף די חזל'ס איז דא א אנדערע חזל אויכעט יא ס'איז דא א מדרש אז א מענטש קען זאגן פאלשע זאכן ביים דאווענען

אה, אזוי ווי ער הייבט. אה, זיי לאפן. שוין, האסטו געזאגט, האסטו געזאגט אה. די גליגוי, די ליגוי. די ליגוי יא, און ער זאגט אה, בקיצור אפילו אין קרישמע זאגט ער דארטן, ער זאגט אה, ער זאגט אה, וואס זאגט דער מדרש דארטן, אז מען זאגט ביי קרישמע די פארקערטע, ואהבת א, עפעס אין קרישמע, ואיבת את ה' אלקיך, כאפ אן די אייבערשטער, און דער אייבערשטער נעמט עס אן. יא, אין אנדערע ווערטער דער אייבערשטער נעמט אן די פארקערטע, דער אייבערשטער דער אייבערשטער נעמט אן די, יא ס'איז דא עפעס אזא מעשה וואס מ'פארציילט, יא, על כל פנים, אויב מ'גייט וויסן אז ס'איז דא אסאך מענטשן וואס ליידן אויף ocd אדער געפערליך, אויף א געפערליכע פארנעם די די די די די ארויסזאגן די ווערטער ווייל אויב מ'זאגט ארויס די ווארט מות בעט מען די אייבערשטער פאר מות, אוי אוי אוי אוי, און אמת איז, אונז דארף מיר גיין אינגאנצן אנדערשט, דער אייבערשטער איז נישט קיין בוגימאן מאנסטער, און דער אייבערשטער הערט אויס אונזער תפילות, און דער אייבערשטער ווייסט וואס אונז וויל מיר, מען דארף נישט ארויס זאגן יעדע ווארט פונקטליך, מען קען דאס בעטן די אייבערשטער באופן כללי און ס'איז פיין, דער אייבער. איך האב געזאגט שוין די וואך די דרשת חתם סופר, ער זאגט אויף די לעצטע פעידזש אין דרשת חתם סופר, ער זאגט יעדע מצוה וואס ס'מאכט אנגעצויגן זאל מען וויסן ס'איז נישט קיין מצוה, א מצוה טאר נישט מאכן אנגעצויגן, אויב דאווענען מאכט אנגעצויגן וויסן דאווענט ער נישט אויף די ריכטיגע וועג, דאווענען איז קאנעקשאן,

פארשטייט זיך איינער שטעלט זיך אוועק דאווענען און ער קען די דקדוק און ער קען זאגן אוודאי זאל ער זאגן אויף די נארמאלע וועג אבער נישט די פשט איז אזוי ווי כאילו יוי איך האב געזאגט לך לחיים אוי רבונו של עולם איך גיי שטארבן מען גייט נישט שטארבן מען גייט בלייבן לעבן און ס'איז א מענטש דארף לכתחילה טרייען צו זאגן די מהלך וואס די אייבערשטער וויל מען זאל זאגן אבער נישט די פשט איז אז אויב נישט גייט קומען גייט קומען חלילה צרות.

טאלקינג אבאוט די אישו אוו דרייווינג, איים די וואן דואינג אלל די שאפינג, אלל די אפוינטמענטס פאר מיי פעמילי און איי קענט עני מאר דיעל וויט די קרעזינעס ווער איי ליוו, ביסיידס פאר קאר סערוויס בינג ווערי עקספענסיוו, איט איז ווערי לאוזי סערוויס, איי קען וועיט פאר עי קאר טווענטי מינוטס אן ע גוד דעי, יוזשעלי לאנגער, ענד אין ביזי סיזענס איט קען בי ען אווער טו, איים וועיטינג וויט פעקעדזשעס און טשילדרען ניינטי דעגריס וועדער ענד איי סי די מען פלייאינג אראונד אין דעיר עירקאנדישענד קארס, ווער איז די ריספעקט?

פאר סקול ענד יום טוב קלאדינג פוד ענד די מעני אפוינטמענטס טו דאקטערס דענטיסט פארגעט אבאוט מי איי העווענט בין טו א דאקטער פאר טרי יערס ביקאוז איי העיט דיעלינג וויט די קאר סערוויס אישוס מיי האזבענד ווארקס ברוך השם ענד דאס די בעסט הי קען באט הי איז נאט אוועילעבל ווען איי ניד ריידס ענד עפטער ווארק האו מאטש קען איי סטרעטש הים ענד וויי דו איי העוו טו פיל סאו דיפענדענט איי נאו קאר סערוויס לאנג ענאף ענד איי נאו איט העז נאטינג טו דו וויט צניעות איטס נאטינג סארט אוו היי לייק טו סיט וויט עי סטרעינדזש מען פאר טווענטי טערטי מינוטס אוו קאורס וויל טאלק אבאוט אנלי וועדער אנלי דען יו העוו די סעים דרייווער טווענטי טיימס ענד די קאנווערסעישאן גאוס ביאנד וועדער דעי טרעטן עניבאדי דעט דרייווס דער טשילדרען וויל בי טראון אוט איי דאנט וואנט טו הערט מיי טשילדרען איי קענט דא דיס ענימאר אידער איים סאו סטרעסד אוט אבאוט איט איי העוו נאו קלעריטי דיס העז קאוזד סאו מאטש פראסטרעישאן

ס'דא עפעס צו זאגן אויף דעם? איך מיין איך דארף מאכן א מוסד און פערטיג. איי דאנט נאו, איי דאנט נאו. ס'איז, ס'איז, די אמת איז די טענה האלט איך אין איין הערן פון פרויען און עכט זענען זיי גערעכט. דאס טייטש די פארן מיט קאר סערוויס איז הונדערט פראצענט נישט צניעות און.

סאו די לעצטע פאר יאר איז געווארן א נייע א נייע מאדע, עס איז געווען איין תלמוד תורה וואס האט געמאכט אזא תקנה אז טאמער די ווייב דרייווט נעמט מען נישט אן די קינדער, האבן זיך שוין אנדערע תלמוד תורה'ס געפילט אז זיי זענען אז עס הייסט יענער איז די חסידישע חדר אונז זעמער אונז זעמער די אונז זעמער נישט די חסידישע חדר אונז זעמער די דאס, מילא חס ושלום זאל מען נישט אויסקוקן חסידיש מוז מען זיך אויך מאכן די תקנה,

כ'האף אז איר פארשטייט. און האט רבי אים געזאגט, די תורה האט מתיר געווען. יא, די תורה האט געזאגט אז מ'מעג טון מיט די ווייב וואס מ'וויל. איינער עסט א פיש, קען ער עסן די פיש געקאכט, געבראטן, קען עסן סושי, קען עסן וועלכע וועג מ'וויל עסן. אויב אזוי קען מען טון מיט די ווייב וואס מ'וויל. זאגט ער ווען איינער זאגט ער אויב אזוי זעט מען לכאורה פון די גמרא מ'קען טון מיט די ווייב וואס מ'טוט מיט א פיש. איינער פון טוט א פיש פרעגט ער די פיש וואס ער דארף טון, סאו וואס עפעס ס'קומט צו די ווייב דארף מען יא פרעגען יא? דאס האט איינער מיך געפרעגט יא? מען דארף פארשטיין דאס וואס דאס וואס יענער האט געפרעגט רבי איז די פשט אזוי שטייט נישט יענע פרוי האט נישט מסכים געווען שטייט יענע פרוי האט געהאלטן אז ס'איז נישט ריכטיג. יענע פרוי איז געקומען פרעגן רבי אויב מען מעג, האט רבי געזאגט יא, די תורה האט געזאגט אז מען מעג, מען קען טון מיט די פרוי, שטייט נישט אז יענע פרוי האט נישט מסכים געווען, פארקערט, יענע פרוי האט געוואלט וויסן צי מען מעג, האט רבי געזאגט יא, דער אייבערשטער האט געזאגט אז מען מעג. יעצט די טעם פארוואס מען מעג טון מיט א מיט א פיש וואס מען וויל, ווייל דער פיש לעבט שוין נישט, די פיש יא, סאו ממילא וועגן דעם, ס'גייט אן פאר די פיש צו מ'עסט אים געקאכט, געבראטן צו סושי, ס'נישט קיין חילוק, אבער א פרוי איז א מענטש. מ'קען נישט טוהן, מ'קען נישט טוהן מיט א, מ'קען נישט טוהן מיט א, א מענטש קען מען נישט טוהן, פארקערט חז"ל זאגן מ'טאר נישט טוהן מיט א מענטש וואס מ'וויל, כ'מיין, ס'איז א איסור דאורייתא. אקעי.